שירת האזינו איז וואס מען רופט די עפיק פאעם פון כלל ישראל פון די אידישע פאלק, היינט זאגט מען א נעשאנעל ענטעם אבער נעשאנעל ענטעם איז נישט ממש די זעלבע זאך, ס'הייסט ס'איז געווען יעדע פאלק פלעגט אמאל האבן אזא פאעם וואס ס'פארציילט די מעשה די תולדות פון זייער פאלק פון אנהייב דורות הקדמונים ביז ביז דעמאלטס ביז וואס ס'וועט זיין, און די שירת האזינו איז בעצם פארציילט די מעשה די סייקל פון די אידן פון אנהייב ביז די ענד ביז. ממש די ענד. און אזוי ווי יעדע אזא שירה, עס איז נישט סתם א מעשה, נאר עס געבט אויך א געוויסע פעטערן, ער איז מסביר וואס גייט דא פאר, וואס איז די שכל, וואס ליגט אונטער די מעשה, יא, וואס וואס בעצם איז די אזוי ווי די סייקל, וואס איז די שכל, יעדע היסטארי האט אויך עפעס א געוויסע מהלך, וואס גייט, וואס ברענגט צו א צווייטע זאך און אזוי ווייטער. און די שירת האזינו אויב מען וויל קען זאגן, קען מען זאגן אז ס'איז געבויט אויף א סייקל פון פיר פיר פארטס, פיר פארטס דאס איז די עיקר שירת האזינו, דאס הייסט די ערשטע פארט איז די גוטע פארט, לאמיר זאגן למשל די אנהייב קודם איז דא סתם אזוי א פתיחה ער זאגט הערטס אונז אויס האזינו השמים ותשמע הארץ און אזוי ווייטער, ערשטע פארט איז אבער און הייבט צו אזווי א פתיחה אז די אייבערשטער איז אלעמאל גערעכט און די אידן אונז זענען שולדיג בניו מומם, אבער דא הייבט זיך עס אן די היסטערי זכור ימות עולם, די ערשטע חלק קען מען זאגן אזווי א הקדמה, זכור ימות עולם אנהייבן פון די אנהייב. וואס איז די אנהייב? די אנהייב איז די גוט, ווען ס'איז די גוטע צייט, ס'איז אלץ געווען גוט, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, הייב אן פרעג די עלטערען, די זיידעס, עסטו זעהן אז וואס? ס'איז דא אלע מיני פעלקער אויף די וועלט, אבער די אייבערשטער האט בוחר געווען די אידן, כי חלק השם עמו, ווי אזוי האט ער בוחר געווען אין זיי, זיי געטראפן אין די מדבר, און האט זיי געגעבן אלעס וואס זיי האבן געדארפט דארט, יסובבנהו יבוננהו, כנשר יעיר קנו, און אזוי ווייטער, האט זיי געגעבן אין די מדבר צו עסן, און האט זיי גענומען יפרס כנפיו, זיי געברענגט קיין ארץ ישראל השם בדד ינחנו און דארט אין ארץ ישראל איז געווען געוואלדיג ירכבהו על במתי ארץ ס'איז געווען דארט צו גיין צו עסן הינ מילך און האניג און און שמן און חמאת בקר און חלב צאן אלעס גוטע זאכן איז געווען איז דאס איז פארט וואן יעצט פארט טו און פארט טו קומט ארויס פון פארט וואן מען זעט אז ס'דא א סדר ס'איז איינס קומט ארויס פון די צווייטע וואס קומט ארויס פון דעם וישמן ישורון ויבעט ס'איז געווען צו גוט און פאר סאם ריזען פון די גוטס קומט א שלעכטס אז וואס? מען פארגעסט גאט, ויטש אלוק עשהו וינבל צור, האט פארגעסן, און וואס האט ער געטון? וואס וואס מיינט עס פונקטליך אז אידן האבן פארגעסן גאט? אז זיי האבן געדינט עבודה זרה, יקניאהו בזרים, יזבחו לשדים, און גענומען טרעפן עפעס נייע געטער, חדשים מקרוב באו, זיי האבן פארגעסן, צור ילדך תשי, דאס איז די ענד פון די חלק הצרה, די חלק החטא קען מען רופן, וואס קומט ארויס פון די גוטס, ס'איז געווען אזוי גוט אז מען האט פארגעסן, אזוי ווי עס שטייט אין די פריערדיגע פרשה, געמיינט כוחי ועוצם ידי און פארגעסן די אייבערשטער. און יעצט הייבט זיך אן די דריטע פארט די שלעכטע פארט צרה די עונש ווייטער פון די גוטס קומט ארויס חטא פון די חטא קומט ארויס א עונש די עונש איז די אייבערשטער ווערט ברוגז וירא השם וינאץ ער זאגט אסתירה פני מהם האסט נישט געלערנט פריער די לשון הסתר פנים יא אסתירה פני מהם פארוואס מידה כנגד מידה הם קנאוני בלא אל ואני אקניאם בלא עם און עס איז מאריך אין די חטא און די חרון אף און אנדערע ווערטער פון די צרות וואס געשעהט פון דעם כי אש קדחה באפי און עס קומט א פייער און עס גייט קומען מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי ושן בהמות חרב ואימה און ב ה יעדע איינע ממש אמרתי אפאיהם די אייבערשטער וויל ממש פארטיליגען אלע אידן אה אבער יעצט קומט פארט פאר פארט פאר דאס איז די קומט ארויס פון דעם פון דאס וואס אזוי שלעכט ס'ווערט אזוי שלעכט קומט ארויס פארט פאר וואס דאס איז די תיקון די גאולה. וואס איז דער פראבלעם? לולי כעס אויב אגור. הייסט די אייבערשטער זאגט כ'האב מורא אז די פיינט, די שונאים, די אנדערע פעלקער וועלן האבן וועלן זיין זיך האלטן צו גרעיט. פארוואס? ווייל זיי זענען סטופיד, זיי כאפן נישט. ווען זיי וואלטן פארשטאנען, וואלטן זיי פארשטאנען אז איכה ירדוף אחד אלף, נאר וואס? כי צורם מכרם, דאס אז ס'איז א עונש ווייזט נישט קיין אמת'דיגע הסתר פנים. ס'ווייזט דאך אז דער אייבערשטער איז ברוגז אויף זיי, ווייל נישט, וויאזוי קען דאס זיין? אבער זיי זענען נאריש און דא איז דא פסוקים וואס איז שווער צו פארשטיין פונקטליך מגפן סדום גפנם ווער און פונקטליך מיינט עס על כל פנים זאגט דער אייבערשטער אבער לי נקם ושילם וויסן ווען כמיינען ביז דערווייל אז ס'איז א חילול השם וועגן די חילול השם דארף דער אייבערשטער העלפן נישט ווייל דא שטייט נישט אז די אידן זאלן תשובה טון דא שטייט אז סטעפ פאר איז נישט אז מ'זאל תשובה טון אז סטעפ פאר איז דער אייבערשטער וויבאלד אז ס'איז שלעכט קומט אויס אז א חילול השם, וויבאלד די גוים זענען נאריש זיי מיינען ידינו רמה, ידינו רמה דאס קען נישט זיין, הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי לי נקם ושילם, איך גיי זיי מנקם זיין פארוואס? כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם, דאך ידין עמו ועל עבדיו זיי זענען דאך זיינע קנעכט, זיי קייען צוויי אנדערע נישט זיינע קנעכט, און ער זאגט דאך אי אלהימו צור חסיו בו, ממילא ראו עתה כי אני אני הוא, איך ווייז אז איך בין די איינציגסטע גאט, איך בין די אמת'דיגע גאט, איך קען ממית זיין און מחיה זיין, יא איך האב ממית געווען, איך וועל אויך מחיה זיין, מחצתי ואני ארפא, און די אייבערשטער שווערט. דא איז א שבועה עס הייסט די שירה כאילו איז געשריבן מחזק זיין די אידן ווען מען האלט נאך ביי סטעפ טרי מען איז נאך נישט אנגעקומען צו סטעפ פאר אבער ס'דא א שבועה לי נקם ושילם אשיב נקם לצרי אשכיר חצי מדם און צום סוף וועט זיין הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום און וועט זיין נקמה די גוים און די עיקר פון דעם וועט זיין וכפר אדמתו עמו ס'וועט ווערן א קידוש השם צוריק מען וועט נישט זאגן ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת עד כאן די שירה דא קומט משה רבינו און ער זאגט די שירה באזני העם ער לערנט זיי עס אויס, און ער זאגט זיי שימו לבבכם קוקטס גוט אריין די שירה כי לא דבר רק הוא מכם א ספעשל אזהרה אז מען זאל גוט אריין לערנען גוט פארשטיין גוט אויסהערן די שירה ובדבר הזה תאריכו ימים אויב ענק וועלן פאלגן פארשטיין די מעסעדזש אז מען זאל נישט טון עבודה זרה און אזוי ווייטער וועט טאקע זיין גוט און נישט זיין די צרות וואס די שירה זאגט פאר.